למנצח לבני קרח מזמור. שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושבי חלד גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון פי ידבר חכמות והוגות ליבו תבונות.

ווען מיר זאלן וועלן זיך דערגרונטעווען צו דער אמת'ער שליחות,

מיר וואלטן געמוזט אריינפאלן אין א נוסח וועלכער איז א היפש ביסל רעליגיעז, און איך גלויב נישט אז אונזער גרויסער נפטר האט געוואלט אן אנדער נוסח ווי דער וועלכן איך האב בדעה איצט אנצונעמען אין די עטליכע באגרעניצטע מינוטן וואס איך האב. נישט אלע האבן געהאט א צוטריט, נישט אלע האבן געוואלט האבן א צוטריט צו דער אמת'ער וועלט פון יוד יוד סיגל. קלאנגען און אפקלאנגען און נאכקלאנגען זענען דערגאנגען וועגן אים. צו דער גאַס. ס'איז געװען אחד מעיר ושניים ממשפחה. געצײלטע מענטשן, און לאָמיר עס הײַנט אַזױ אױפֿריכטיק װי מעגלעך זאָגן, געצײלטע מענטשן. וועלכע האבן באגריפן אז דא האבן מיר צו טאן מיט אן אויסערגעווענליכער ערשיינונג, א ערשיינונג וואס איז נישט אזוי פשוט, ס'איז נישט קיין פראגע וואס א מענטש האט געשריבן לידער כדי צו אמוזירן, ס'איז אפילו אויך נישט געווען קיין פראגע אינגאנצן פון קונסט. זיכער נישט קונסט לשם קונסט. יוד יוד סיגל איז געווען א איד, א טראדיציאנעלער איד. ער האט געהאט א שליחות און ער האט געוואוסט דערפון. מיר קענען נישט ערקלערן, נישט ער אליין האט עס געקענט ערקלערן. פארוואס דווקא אים איז די שליחות צוגעגעבן געווארן און נישט אימיצן אנדערש? ער איז געקומען אהער צו אונז אין מאנטריאל אפאר יאר פאר דעם אויסברוך פון דער ערשטער וועלט מלחמה. ער איז דעמאלט געווען א יונג אינגל. ער קומט פון דעם שטעטל קארעץ אין אוקראינע. דער יונגסטער זון פון א סופר. א סופר וועלכער האט געשריבן רייניגקייטן, און די וואס ווייסן וואס דאס מיינט, אין די אלטער היים איבערהויפט, דאס טובל זיין זיך און דאס מכין זיין זיך צום שרייבן רייניגקייטן. ווען איר לייענט זיך אריין אין זיינע לידער, און אריינלייען זיך דארף מען מיט קאפ און אויך מיט הארץ. באקומט איר דעם איינדרוק אז פון ערגעץ א געהיימען און אומפארשטענדליכן קוואל,

אלטע וועגן פארלאזן, קיין נייע נישט געפונען. אלטע אוצרות פארלאזן, קיין נייע נישט געשאפן. אזוי ווי עס האט שוין דעמאלט געהאלטן ביי דער שקיעה, ביים אנהייב פון דעם אונטערגאנג פון יענער גרויסער ציוויליזאציע וואס האט אונז צוגעטראגן דאס. מזרח אייראפעיש אידנטום איז געווען עפעס א מין אויפטראג, אן אויפטראג וואס דערמאנט די ווערטער פון חומש ווען יעקב אבינו האט באאויפטראגט זיינע קינדער קח מזמרת הארץ, נעם מיט פון דעם געזאנג פון דעם לאנד, נעם מיט דעם ניגון פון דעם לאנד.

אלע הייליגקייטן האט די טמא האנט פארשוועכט. מען צינדט נאך דארטן ווייסע ליכט אין שטילע אנדענק נעכט. מען תהילימ'ט נאך, מען בוקט זיך נאך אין פרומען לויב געזאנג. נאר דאס וואס ווערט פארשוועכט איין מאל איז טמא זייער לאנג. צו אויסלייזן די הייליגקייט, צו אויפהויבן דאס ווארט, איז נאך נישטא די ריינע שעה, נישטא דאס ריינע ווארט. קום אינגעלע מיט מיר אהיים, און אינגעלע איז ביי אים א סימבאל פון זיין ליד. קום אינגעלע מיט מיר אהיים, אין די פיר גרויע ווענט, דער בױם, דער הײליקער דאָרנבױם, האָט אױך שױן אױסגעברענט. דער דאָרנבױם, דער סנה. דער בױם, דער הײליקער דאָרנבױם, האָט אױך שױן אױסגעברענט. און ס'פֿאַלט קײן אָפּשײַ נישט פֿון אים אַרום אין מידבר-װיסט. א פּאַסטוך זוכט אין זאַמדיקן פעלד דעם וואַסער-קוואַל אומזיסט. און פונדעסטוועגן, פונדעסטוועגן איז ער אַהערגעקומען מיט אַ טרייסט. און אָט איז אַ ליד פון טרייסט. דער יאָך פון בלינדע וואָכן וועט גרינגער ווערן, ברידער. אין נייעם לעבן אויפשטיין וועלן יונג די אלטע לידער טראכט זיך אין די ווערטער אין נייעם לעבן אויפשטיין וועלן יונג די אלטע לידער ער האט נישט געוואלט אריבערברענגען דאס אלטע מיט האק און פאק ער האט געוואלט א פאריונגונג פון דעם אלטן ער האט געוואלט א נייעם אנהויב אבער א פולשטענדיגן המשך פון דער טראדיציע. זיי וועלן אויף זייערע אקסלן ווי בינטלעך קאָרנזאַנגען, צוריקברענגען די שיינקייט וואָס זי איז אַוועקגעגאַנגען. אַזוי ווי עס פירט דער פּאַסטעך סוף שניי די שאָף צו שערן, פירט אויך די וועלט די צייטן, באַנייט און יונג צו ווערן. און נאך א ליד צום סוף. ווי איך האב שוין געזאגט איז ער געווען דער דיכטער פון דעם פשוט'ן מענטשן. ער האט אין דער פשטות אין דעם מיטוואך געוואלט אריינברענגען שבת אין דעם פראסטן מאנטאג און מיטוואך, אט דאס איז געווען זיין אייביגער מאטיוו. ער האט באזונגען דעם מיטוואך און האט באוויינט דעם קליין שבת'ל וואס מיר האבן דא געמאכט פון דעם שבת, דעם קליינעם איינגעהיקערטן שבת'ל. פון דער דאזיקער וועלט. און ער זאגט צום פשוט'ן מענטשן, און דאס ליד איז געשריבן געווארן אין צייט פון דעם גרעסטן אידישן אומגליק אין דער היטלער צייט, און דאס איז בלויז א סוף פון א ליד, זיי שטארק, שוואכקייט, שוואכקייט, זיי שטארק, זיי מונטער, אומעט, זיי מונטער און גלויב.

טרויעריגע זכות. בלויז אפאר איינציגע פערל פון דעם וואונדערליכן לידערקראנץ פון אונזער גרויסן נפטר. לאמיר, אויב מיר האבן ביים לעבן אים געקריוודעט, אויב מיר האבן ביים לעבן אויסגעמיטן דעם ריינעם קוואל זיינעם, לאמיר שטייענדיג ביי זיין ארון, זיך געבן דאס ווארט, אז מיר מוזן נישט נאר נישט אזוי פון זיינט וועגן, ווי פון אונזערט וועגן, פון אונזערט וועגן, טרינקען פון דעם אייביגן קוואל.

די סדרה מיט וועלכע דער ספר שמות פארענדיגט זיך, געפינען מיר א דעסקריפציע פונעם כהן גדול פון דער אלטער צייט. עס ווערט אונז דארט דערציילט, דאס צווישן אנדערע זאכן האט דער כהן גדול ווען ער געדארפט משמש זיין, געטראָגן אויף זײַן שטערן אַ גילדערנעם בלאַט, אַ בלאַט פֿון גאָלד, און אויף דעם בלאַט איז געוואָרן טיף אײַנגעקריצט די תּורה, אונטערשטרײַכט דעם פּונקט, טיף אײַנגעקריצט די ווערטער, קודש לה', הייליק צו גאָט. און עס דאכט זיך מיר דאס אין די ווערטער געפינט זיך א געוואלטיגער סימבאל, א סימבאל וואס דערציילט אונז ניט נאר עטוואס וועגן דעם כהן גדול, נאר עס דערציילט אונז עטוואס וועגן יעדן מענטשן. יעדער מענטש האט א געוואלטיגע פליכט פון כהונה'שאפט. האט געהאט א טיפזיניגן מאראלישן דראנג, א מאראלישן דראנג וואס דערמאנט אונז אן דעם אנפאנג פון אלעס וואס איז מאראליש, אונזערע אייגענע נביאים, אין אים אויכעט האט מען געקענט זען דעם זעלבן גייסט, דעם גייסט וואס האט אים געמאכט דאס ער זאל אימער פארשטיין דאס אלעס אין לעבן ענטוועדער אין זיך אליין אדער אין יענעם, קען מען נאר מעסטן אין איין וועג, און דער וועג איז אין איינקלאנג מיט די אייביגע אידישע ווערטן, און די אייביגע אידישע ווערטן האט ער קיינמאל ניט אוועקגעלאזן פון זיך, די אייביגע אידישע ווערטן זיינען געבליבן מיט אים אלע זיינע טעג, און דאס איז די מיין זאך וואס וועט אימער זיין די פערזאניפיקאציע פון דעם גרויסן מענטש אונזערן, אונזער ברודער. ער איז געווען א מאראלישער מענטש, א מאראלישער דענקער, א מאראלישער פראקטיצירענדער מענטש, א מענטש צו וועמען דער אידישער מאראל איז געווען די העכסטע אינסטאנץ פון לעבן, דען דאס איז געוועזן דער גרויסער אוצר וואס גאט האט באהאלטן אין זיין נשמה, און דאס האט ער ארויסגעבראכט, און דאס האט ער ארויסגעבראכט אין זיין לעבן, און דאס האט ער ארויסגעבראכט אין זיינע שריפטן. דען אלעס וואס ער האט געזאגט אין דער עפנטליכקייט, דאכט זיך מיר, קען מען סומירן אין איין ווארט, אין איין פראזע, זיין נשמה איז געווען אויפגעכאפט פון איין געדאנק, דער געדאנק איז אהבת ישראל, ער האט געהאט א גרעיס ליבע פאר אלעס וואס איז אידיש, ער האט געהאט א גרעיס ליבע פארן עם ישראל, פאר אלע אידן האט ער געפונען פלאץ אין זיין הארצן, ער האט געהאט א ליבע פאר די תורת ישראל, מען קען עס פארשטיין, א טאטע א סופר און א זון ערצייגן, א זון ערצייגן על ברכי התורה, א זון אין וועמעס הארץ עס איז געווארן איינגעפלאנצט די ליבע צו די תורה און די ליבע צו אלעס וואס איז עכט אידיש, און דערפאר קען מען אויך זאגן אז ער האט געהאט די געוואלדיגע ליבשאפט צו די לשונות ישראל. צו דעם אידישן לשון, העברעאיש, יידיש, אבי עס האט געגעבן, אבי עס האט געגעבן אן אנדייט אויף דעם המשך פון אידישקייט, דען אין דעם לשון האט ער דאך געפונען ניט נאר אן אינסטרומענט, נאר ער האט געפונען א גייסט, א גייסט וואו עס איז באהאלטן דער געוואלטיקער אידישער עבר, און דער גייסט אין וועלכן עס איז אויך צו געפינען דעם אידישן עתיד, און דערפאר האט ער געקענט פארבינדן אין דעם היינט דעם עבר און דעם עתיד, און אלעס וואס ער האט באשאפן אין דעם לשון ישראל איז געוועזן על פי אהבת ישראל, אלעס, זיין גאנצן לעבן איז געווען פארבונדן מיט דעם געדאנק, דעם גלייבן אין זיין פאלק. אשרי המאמין האט ער געשריבן, וואויל זענען די וואס גלייבן, און וואויל זענען די וואס גלייבן, דען ער אליין איז געווען א גרייסער גלייביגער, זאל איך האבן דעם גלייבן, איז לעבן געש איז לעבן געבליבן אין הארץ פון א אידן, פון אן אמת'ן אידן, און איך זאל דעם וואונדער פון אידישע קדושה ביים לעבן נאך געבן מיין קינד.

נאר אויך גלייבן אין דעם עתיד, גלייבן אין עבר איז לייכט, האבן יאוש פארן היינט, אבער אזוי ווי ער האט געגלייבט אין דעם עבר, האט ער געהאט האפענונג אין דעם צוקונפט. עס איז די האפענונג, די דברי תנחומים וואס איך וואלט געוואלט לאזן צו זיינע ליבע, צו זיין לעבנס באגלייטערין, צו קינדער, צו אלע פון זיין פאמיליע, דעם געדאנק דאס שפתי חכמים דובבות בקבר. דאס די ליפן, דאס די ליפן פון די אמת'ע צדיקים, פון די וואס האבן זיך דערהייבן צו קדושה, די ליפן ווערן קיינמאל ניט פארשטילט, די ליפן רעדן פון אונז, פון אייביקייט. און נאך איין געדאנק, די סדרה ענדיגט זיך מיט די ווערטער, דער משכן איז געווארן אויפגעשטעלט. די תורה הקדושה פארענדיגט מיט די ווערטער וכבוד ה' מלא את המשכן, די אנוועזנהייט פון גאט האט אנגעפילט דעם משכן. אויך א געוואלדיגע אלעגאריע, אויך א גרויסער סימבאל, ווען דער לעבן פון א מענטשן האט זיך געענדיגט, איין פראגע בלייבט זיך צו שטעלן,

ברידער און שוועסטער אבלים, וויפיל וואלט מען נישט געגעבן אין דער מינוט ווען מען וואלט זיך געקענט אויסדאכטן אז דא זענען מיר נישט געקומען גיין מיט אונזער יוד יוד סיגאל דעם לעצטן וועג, נישט טון דעם חסד של אמת, נאר מיר זענען געקומען זיך פרייען מיטן ארויסגיבן פון א ניי בוך, ווען. מענטשן, מיר אלע, וואלטן געווען קענען ארויסווייזן ביים לעבן, ביי זיין שאפן, ביי זיין ראנגלען זיך פאר זיין שאפן, אט דעם ציטער און אט די ליבשאפט און אט די איבערגעבנקייט וואס מיר ווייזן ארויס היינט, ווי. שענער ווי גאנצער זיין לעבן וואלט געווען זיין, און ווי גאנצער מיר וואלטן געווען, און נישט געזעסן דא מיט אזא מין געפיל פון מורא'דיגער שולדיגקייט. אבער דאס איז נישט געווען באשערט. זענען מיר דא אין גרויס טרויער, טרויער פון צוויי דורות. און פון דורות וואס וועלן קומען, דער טרויער פון אונז די טאטעס, די מאמעס, די זיידעס, די באבעס, און דער טרויער פון די קינדער, וועלכע אויב זיי טרויערן נישט, איז אונזער בראך נאך גרעסער. יוד יוד סיגאל איז געווען פארבונדן מיט די אידישע שולן וואס אין זייער נאמען בין איך אים דא מספיד, אז אך איז צו מיר, נישט נאר דערפאר ווייל ער איז געווען א לערער אין די שולן אסאך יארן און געהאלפן טראגן דעם יאך, און אפילו ווען ער איז אוועק פון די שולן איז ער געווען מיט זיי, נאר דערפאר ווייל דאס אידישע קינד האט פארנומען אזא ארט אין זיין שאפונג, ווייל ער האט דאס אידישע קינד אזוי ליב געהאט, די משה'לעך, די שלוימע'לעך, האט אזוי ליב געהאט דעם אלף בית, דעם אלף בית וואס די משה'לעך און שלוימע'לעך לערנען, ער האט אזוי ליב געהאט און אזוי טיף פארשטאנען זייער תמימות, זייער אומשולדיגקייט, זייער גוטסקייט, זייער געוואלדיגע פאטענצן, די פשוט'קייט און די הארציגקייט פון דעם פשוט'ן מענטשן האט ער געפונען אין זיי. ער האט אין יעדן פון זיי געזען רב ישראל בעל שם טוב, דעם בעהעלפער, דעם בעהעלפער. און די גוטסקייט וועלכע איז געווען אין אים, און איך קען נישט, שטייענדיק דא פאר דעם ארון וואו דער מעס ליגט נאך, זאגן איין ווארט קיין פאלשס. די גוטסקייט וועלכע איז אפט געווען פארשטעלט דורך ביטערקייט, און האט זיך אפט אויסגעדאכט ווי שלעכטקייט, די גוטסקייט וועלכע האט אראפגערעדט פֿון זײַנע ליפּן, פֿון זײַנע ליפּן. און אַרויסגעשײַנט פֿון זײַנע אויגן. סיגל און זײַנס גלײַכן האָבן אונדז געגעבן די באַרעכטיקונג און דעם מוט צו רײַסן מיט די צײן און מיט די נעגל די שטײניקע ערד אויף וועלכער מיר זייען און פון וועלכער ס'דארף ארויסוואקסן, ווייל מיר האבן זיך געזאגט אז אויב צווישן אונז קען זיין אזא וואונדער מענטש, אזא וואונדער שאפער, דאמאלט מוזן מיר צוגרייטן המשך פאר אים. און איצט איז סיגל, מער ניטא. נישטאָ זײַן קלוגשאַפֿט, זײַן וווּנדערלעכע קלוגשאַפֿט, זײַן אינטואיטיווער באַנעמען זאַכן, נישטאָ זײַן רחמים, זײַן חנינה צו דעם מענטשן וואָס איז געבוירן בצלם. ס'איז דאָ אַן אָנדענק פֿון דער גרעניצלאָזער אהבֿת-ישׂראל. וועלכע האט אים מקצר ימים געווען, איך זאג עס בפירוש, די פון אונז וועלכע קענען אים פון יעדן אויפדערנאכט און פון יעדן טאג און פון א גאנץ יאר, ווייסן ווי אזוי צובראכן ער איז געווארן איבער דעם בראך פון דעם פאלק ישראל. נישט נאר פון די לידער האט עס ארויסגעשריען, נאר ס'האט ארויסגעשריגן פון זיין טיף שווייגן, פון זיין טיפער שטילקייט. נישטא מער דער סיגל וואס האט אריינגעאטעמט אין זיך און ארויסגעאטעמט פון זיך שיינקייט, אידישע שיינקייט, מאראלישע שיינקייט. אידישע דערהויבנקייט, חשיבות צו דעם מין מענטש. אָט דער קוואַל, דער אומאויסשעפּלעכער קוואַל, וואָס אָפטמאָל האָבן מיר אים מרגיז געווען דורך מרמז זיין אַז דער קוואַל איז אַזוי אומאויסשעפּלעך, אָט דער קוואַל

צו די שוועסטער, די שוואגערס, צו אונז אלעמען, וואס זאלן מיר זאגן? מיר זאלן זיך בלויז זאגן אז מיר טארן איצט אין אונזער צעבראכנקייט פאר קיין פאל ניט פארגעסן דאנקבאר זיין פאר דעם גרויסן זכות, פאר דעם גרויסן זכות וואס מיר האבן געהאט צו האבן יעקב איצריקן מיט זיך אט די יארן.

אזא וואונדערליכער פריינד, אזא ערליכער מיטקעמפער, און אזא ערליכער באקעמפער, לאמיר דאס אויך דא זאגן, לאמיר דאס אויך דא זאגן, ווייל מיר האבן אפט נישט פארשטאנען, און מיר זענען אפט געווען ברוגז, מיר דארפן עס זאגן דא פאר דעם ארון, אז מיר זענען מוחל במחילה גמורה, ווייל מיר פארשטייען גענוי אז דאס באקעמפן איז געקומען פון א טיף בלוטנדיקן הארץ, פאר וועמען ליטעראטור און אידישע קולטור איז נישט געווען עפעס א שפילעכל פאר די פרייע שעה'ן, עפעס מיט וואס זיך צו פוצן, דאס איז געווען דער תוך פון א לעבן וואס האט אויסגעפילט יעדע סעקונדע פון דעם וואכן און דעם שלאפנדיקן טאג פון אט דעם דאזיקן מענטשן. און אפט מאל האבן מיר נישט געקענט, ס'איז געווען צופיל פאר אונז צו פארטראגן את חלומותיו ואת דבריו, און מיר האבן געהאט פארריבלען און פארדראסן ווייל מיר האבן אים ניט פארשטאנען. איז דא אין נאמען פון די וועלכע פילן עס, און איך בין איינער פון זיי, בעט איך מחילה ביי יעקב איצריקן, ווייל פאר נישט מיטגיין מיט אים דעם גאנצן וועג, פאר נישט זיין מיט אים ווען ער האט געקעמפט נפתולי אלוקים, נפתולי אלוקים, א העראישן אוממעגליכן קאמף, פאר וואס? א קאמף פאר דעם רעכט צו זיין א דיכטער ביי אידן. וויפיל פארשעמטקייטן וויפיל עינויים, וויפיל פיין, וויפיל שלאפלאזיגקייט האבן מיר אים פארשאפט פאר נישט מיטגיין מיט אים דעם גאנצן וועג אין דעם דאזיגן קאמף צו זיין א משורר בישראל. די גאנצע וועלט לעבט אין זכות פון חנינא בני, פון מיין זוהן חנינא. און מיין זון חנינא שפייזט זיך מיט אביסל באקסער פון ערב שבת צו ערב שבת, יא פאר דעם אויך, פאר דעם אויך בעטן מיר מחילה, מיר בעטן מחילה דערפאר ווייל מיר האבן דורך אים געהאט עליית נשמה, און אים האבן מיר אפט איבערגעלאזט אויפן עליית הגג אויפן דאך שטיבל, אין זיין עלנד, אין זיין טרויער,

איז דאס א ברכה נישט נאר פאר אים, נאר פאר אונז, מיר זענען די חיים, די לעבעדיגע, צווישן אונז און אין אונז, אין אונזער הארץ, אין אונזער טאג טעגליכן לעבן, אין יעדן ריר, אין יעדן גיי, דארף זיין נשמה זיין געבונדן, מאנען פון אונז, מאנען אז מיר זאלן געדענקען וואס דער מענטש האט געוואלט, וואס ער האט געשטרעבט, ווי אזוי ער האט געוואלט זעהן דערהויבונג ביי אונז, ווי אזוי ער האט געוואלט זעהן אין אונז ממשיכים פון ר' פנחס קאריצער און פון בעל שם טוב און פון מענדעלען און פון ביאליקן, זאלן מיר ווערד זיין אז זיין נשמה זאל זיין געבונדן אין די נשמות פון אונז טרויעריגע, פאראבלטע, פאריתומטע

לאַנגסאַם גייט די זון אויף איר געוואַלטיגן הימלס-בויגן פון מזרח צו מערב, אָבער אַזוי גיך זי רירט אָן דעם האָריזאָנט, הייבט זי אָן צו פאַלן שנעל, זינקען גיך, נאַכט פאַלט,

נעכטן א גאנצן טאג זענען מיר געזעסן אויף א פארזאמלונג פון דער עקזעקוטיווע פון קענעדער אידישן קאנגרעס אין טאראנטא, און איינע פון די זאכן וועלכע מיר האבן באהאנדלט, און וואס מיר באהאנדלען דאס כמעט אויף יעדן פארזאמלונג, איז געווען דער דעפארטמענט וואס דער קאנגרעס פירט אן צו העלפן אויף א פארשידענעם אופן אידישע שרייבער און קינסטלער פון קאנאדע ארויסצוגעבן זייערע ווערק. און איר קענט גאנץ גוט פארשטיין אז אויף א פארזאמלונג איז דא קריטיק. אפשר אין דעם הינזיכט האבן מיר צופיל געהאנדלט, אין אנדערע הינזיכטן צו ווייניג געהאנדלט. און די קריטיק איז געווען אמת'ע קריטיק, ס'אפשר געווען אביסל שווער אויף דעם צו ענטפערן, אבער ס'שטענדיג דא איין ענטפער וועלכער העלפט אויס, און אין דעם הינזיכט האב איך געהאט דעם ענטפער. וואס פאר א פעלער מיר זאלן נישט באגאנגען, באט אויף איין זאך זענען מיר שטענדיג שטאלץ, אז מיר האבן געהאט פאר יארן, א שייכות און א פארבינדונג מיט דעם פארשטארבענעם י. י. סיגאל, איינער פון די בריליאנטענע דימענטן אין דער קרוין פון דער יידישער ליטעראטור. איז מען געקומען צו פארן אהיים ביינאכט ארום האלב נאך צען, און איר ווייסט דאך ווי עס פירט זיך ביי אידן אז א מאן קומט צו פארן פון א לאנגע רייזע, צוויי טעג, פרעגט די ווייב אוודאי נו ווי איז געגאנגען די ביזנעס? אביסל דערציילט מען און אביסל דערציילט מען ניט. און איך האב איר גענומען דערציילן אביסל וועגן די דיסקוסיע וועגן דער אידישער ליטעראטור אין וועלכע אסאך מענטשן זענען מער פאראינטערעסירט צו רעדן וועגן דעם ווי צו לייענען, און איידער איך בין געגאנגען גאנץ ווייט האט זי מיר געזאגט אז די ראדיא האט נארוואס אנאנסירט דעם טויט פון י י סיגאל, און איר קענט פארשטיין איך האב ווייטער וועגן דעם נישט געקענט געבן קיינע באריכטן. און צוזאמען מיט אייך וויל איך זאגן אז דער קענעדער אידישער קאנגרעס און די גאנצע אידישע באפעלקערונג פון קאנאדע טרויערט דעם טויט, דעם פריצייטיגן טויט, פון י. י. סיגאל. אסאך פון אונז האבן נישט געלייענט די ווערק פון סיגאל, זאל מען זיך נישט נארן אויף דעם, אזוי ווי אסאך אידן וואס קומען צו גיין צו טרויערן ווען א גרויסער רב שטארבט, האבן אוודאי נישט געלייענט דעם תלמוד און אלע אנדערע זאכן, נאר דאך די ליבשאפט פון פאלק צו דיזע קולטור-וועזן אונזערע, צו פון איין שריט צו פון אנדערן, עקזיסטירט. און זאגאר ווען מען האט נישט געלייענט י י סיגאל, אבער ווען מען איז געקומען מיט אים אין פערזענליכן בארירונג, האט מען אים יא געלייענט. און איך האב געהאט די זכיה פון צייט צו צייט צו פארברענגען א האלבע שטונדע צו אביסל מער מיט דעם פארשטארבענעם און ער איז געווען איינער פון די מענטשן וועלכער האט ניט נאר ווי מען אויב איז זיין אויב וואס ער האט געשריבן איז געווען פאעזיע האט ער נישט גלאט געשריבן קיין פאעזיע ער איז געווען דער פאעט ער איז געווען דער פאעט א גאנצן טאג און ווען מען האט פארבראכט מיט אים א האלבע שטונדע האט מען געלייענט א האלבע שטונדע אריגינעלע פאעזיע וועלכע איז דאן אין די האלבע שטונדע באשאפן געווארן זיינע שיחות חולין די טאג טעגליכע רייד זיינע מיט א פריינד צו מיט וועמען עס איז איז געווען ריינע פאעזיע, און ווי די אנדערע רעדנער האבן שוין דערמאנט, זיין אייגענע באשיידנקייט, פאר וועלכע מיר האבן אלע רעספעקטירט. מיר איז שטענדיג אריין אין געדאנק אפילו דער נאמען זיינער. אנדערע פאעטן ווילן דעם גאנצן לאנגן נאמען אויסגעבן, מען זאל וויסן, ער האט אויסגעקליבן עפעס אזוי, אזוי ווי זיין אויסוואל איז געווען אויף דעם, די צוויי קלענסטע ראשי תיבות פונעם אידישן אלף בית, צוויי יודעלעך. און אזוי האט ער געוועלט. זיינע ווערק זאלן גיין פאר אים רעדן, און דעריבער זאג איך נאכאמאל, צוזאמען מיט דעם גאנצן אידישן באפעלקערונג, באדויער מיר דעם טויט פון י. י. סיגאל, און איר ווייסט אז עס איז דא דער אויסדרוק, חבל על דאבדין ולא משתכחין, מיר קלאגן אויף די וועלכע מיר פארלירן און די וועלכע מיר וועלן נישט פארגעסן.

אויף אן אנדער אופן האב איך זיך פארגעשטעלט די באגעגעניש מיט יוד יוד סיגאלן וועלכע מיר האבן באשטימט אויף איין בייטאג ווען ער איז פרייטאג אוונט געווען אויף מיין לעקציע. איך האב זיך ניט פארגעשטעלט אז איך וועל דארפן דא ברענגען דעם אויסדרוק פון טרויער

וואס פאר אים איז יוד יוד סיגאל אין משך פון עטליכע צענדליג יאר געווען נישט נאר א שאפער, נאר איז אויך געווען א סימבאל פון דעם אז אויך קאנאדע געהערט צו אידישלאנד, און אויב מיר אידישע שרייבער זענען געווארן לעצטנס פערמאנענטע און כראנישע אבלים. עס גייט נישט אוועק קיין טאג אז מען זאל נישט דארפן זאגן אויף א נייעם אידישן שאפער קדיש. מיר שטייען פאר א גרויזאמען גורל, און אין טראגישער אומבאהאלפנקייט זעען מיר ווי עס ווערן אונזערע שורות שיטערער, דער טויט רייסט ארויס פון אונז שטיק נאך שטיק, און דאס לעבן מאכט נישט גאנץ די לעכער וואס ס'בלייבן. דער אידישער שרייבער, האבן דא אלע גערעדט, איז נישט נאר א שאפער, ער איז נישט נאר א ווארט זאגער, עס איז אונז אידישע שרייבער נישט געגעבן געווארן צו זיין בעזינגער נאר פון דעם לעבן ארום אונז. עס איז אונז נישט געגעבן געווארן אט די רואיגקייט וואס עס קענען זיך דערלויבן שרייבער פון אנדערע פעלקער. מיר דארפן אליין איבערקאכן און איבערברענען אין זיך אט דאס אלצדינג וועגן וואס מען שרייבט. און א אידישער שרייבער, אויב ער איז נאר באוואוסט פון זיין בארוף, און פון דער שליחות ווי דאס יוד יוד סיגאל איז געווען באוואוסט, פארנעמט נישט נאר דעם פארזאג פון דער יידישער געשיכטע אז יעדער איד דארף זיך אליין פילן אזוי ווי ער וואלט באפרייט געווארן פון שקלאפעריי פון מצרים, נאר יעדער יידישער שרייבער דארף אויך איינער זיין פון די פארטריבענע פון גירוש שפאניע, און יעדער יידישער שרייבער ברענט מיט די זעקס מיליאן אידן אין טרעבלינקא און אין מיידאנעק, און יעדער אידישער שרייבער דארף שטיין אויף די שלאכטפעלדער און קעמפן מיט דער הגנה פאר אידישער אומאפהענגיקייט. אין יעדן אידישן שרייבער לעבט נישט נאר דער אויסדרוק פון דער צייט, עס לעבן אויך אט די אלע כוחות וואס האבן געמאכט מעגליך אז די אידישע געשיכטע זאל זיין צייטלאז. און געזאגט מיר ווערן ווייניגער אין צאל, אונזערע שורות ווערן שיטערער, מיר זעען נישט אז עס זאל אימיצער פארנעמען דעם פלאץ פון די וואס גייען אוועק, און דאך אויב מיר האבן וואס עס איז צו לערנען, מיר זיינע קאלעגן און זיינע חברים פון יוד יוד סיגאל'ס לעבן, פון א קורץ לעבן און פון זיין שאפן, איז אז עס ווערט קיין זאך נישט פארלארן אין די גייסטיגע שעפערישקייט, און אויב דאס אידישע פאלק צייכנט זיך נישט אויס מיט אלעמאל פארשטיין און אפשאצן און גרינגער מאכן דאס לעבן פון זיינע שאפער, האט דאס אויך א לאנגן זכרון און עס פארגעסט נישט. י. י. סיגעל האט אין משך פון עטליכע צענדליג יאר געווארפן פונקען. עס איז אים נישט געלונגען פון אט די פונקען אנצינדן א פלאם וואס זאל ארומכאפן גרויסע מאסן באפעלקערונג דא אין מאנטריאל, אין קאנאדע, אין די פאראייניגטע שטאטן, אין גאר דער אידישער וועלט. אבער די דאזיגע פונקען וועלן אויך נישט אויסגעלאשן ווערן. און די וואס האבן דערפילט נישט נאר דערזען די דאזיגע פונקען, וועלן זיך אויף שטענדיק ווארעמען אין זיי, און סיגעלן, ווען מיר באגלייטן אים צום לעצטן מאל, קענען מיר נאר זאגן אט דאס וואס איז די איינציגע טרייסט וואס איז פאר אונז פארבליבן, דאס לעבן איז געווארן אביסל.